מ'פאר לערנען סיפורי מעשיות, די מעשה פון די בעל תפילה. ברוך השם ס'האט זיך אנגעפאנגען א פרישע יאר, א פרישע זמן. אונז זעמיר פאר לערנען די הייליגע מעשיות וואס דער רבי האט דערציילט, סיפורי מעשיות, מעשה יוד בית. ווער ס'וויל קען נעמען א סיפורי מעשיות, מיטהאלטן פון אינעווענדיג. דער רבי האט זייער אויסגעלויבט די מעשיות. דער רבי האט געזאגט, די מעשיות וועקט אויף א מענטש פון שלאף, אפילו א מענטש איז פארשלאפן, וואס הייסט פארשלאפן? ווייסט נישט, אויסגעלאשן, ווייסט נישט, קיינער דארף מיך נישט, כ'בין גארנישט ווערד, ס'וועט שוין גארנישט זיין פון מיך, פארשלאפן, פארשלאפן הייסט אזוי ווי אויפגעגעבן, זעט א מענטש ווען ער גיבט אויף. קינדער פארשטייען דאס נישט ווייל קינדער, איינע פון די זאכן וואס מ'דארף זיך אפלערנען פון א קינד איז, א קינד איז אלץ לעבעדיג. שטייט פון צדיקים, דריי זאכן וואס מ'דארף זיך אפלערנען פון א קינד. א קינד, א געזונטע קינד, ער שפרינגט, ער טאנצט, ער קומט, ער גייט, ער איז פרייליך. אויב זיצט ער אויף איין פלאץ, איז שוין א סימן אז ער פילט נישט גוט. נישטא אזא זאך א קינד זאל זיין אזוי ווי.

וואס איז די עצה? די עצה איז נעמען די הייליגע ספרים פון רעבן, די רעבע וועקט אויף צוריק, די רעבע ברענגט אריין א חיות אין א מענטש, א האפענונג אין א מענטש, ווי ווייט דו ביסט אויפגעגעבן, ווי ווייט דו ביסט פארשלאפן, ווי ווייט דו האסט אלע נארישע מחשבות, מיר וועט שוין גארנישט זיין, מען הייבט אן הערן דעם רעבנס ווערטער, מען הייבט אן הערן דעם הייליגן רעבנס ספרים. אדער מאכט מען זיך אליינס א שיעור אין די ספרים, אדער גייט מען צו א שיעור וואס איינער לערנט פאר די שיעורים פון רעבן. אלע שיעורים פון ישיבה דאס איז אלץ ווערטער פון הייליגן רעבן. ס'וועקט אויף פון שלאף. אונז גיימיר די זמן פאר לערנען, מ'וועט אנהייבן מיט די מעשה פון די בעל תפילה, נאכדעם וועט מען גיין ווייטער. לאמיר זען די לשון פון רעבן. דער רבי האט געבעטן רבי נתן איך וויל אז די מעשיות זאלסטו דרוקן אין אידיש. שרייב אפ די לשון וויאזוי איך דערצייל עס אין אידיש. ס'פאנגט מען ממש פון אנפאנג, כ'גיי נישט יעדן טאג אנהייבן נאכאמאל פון אנהייב, אבער מ'האט דאך ממש נאכנישט נאך קוים געלערנט, לאמיר אנהייבן נאכאמאל פון אנהייב. פארציילט די הייליגע רבי מעשה, אמאל איז געווען א בעל תפילה, וואס ער האט נאר עוסק געווען, שטענדיג עוסק געווען אין תפילות און אין שירות און תשבחות צום אייבערשטן, דאס איז געווען זיין גאנצע זאך, דאווענען און זינגען און בעטן דעם אייבערשטן, און ער איז געזעסן חוץ לישוב, מ'האט שוין גערעדט פון דעם וואס מיינט חוץ לישוב, א מענטש. ער קען זיצן צווישן מענטשן אבער די קאפ ליגט אים ביים אייבערשטן. און א סדר איז געווען דער בעל תפילה האט זייער שטארק געוואלט ברענגען אלע מענטשן צום אייבערשטן, נישט נאר ער אליינס ווייסט פון די גוטע סוד פון תפילה, ער פלעגט זיך דרייען צווישן מענטשן און ער פלעגט וועלן צורעדן מענטשן זאלן גיין אויף זיין וועג, ער פלעגט אריינגיין אין ישוב אריין, ער פלעגט צו גיין צו מענטשן, מן הסתם פלעגט ער גיין צו פשוטע מענטשן, צו קליינע מענטשן, ארעמעלייט און דאס גלייכן. ווייל געווענליך א ארעמאן, אדער איינער וואס איז נישט קיין בעל גאוה, איינער וואס איז צובראכן, מיט אים קען מען רעדן ווערטער פון תכלית. איינער וואס האט נאכנישט געהאט קיין פליק אין לעבן, איינער וואס גייט פונקטליך די לעבן אזוי ווי ער וויל, ער לאכט זיך אויס פון תפילה, ער לאכט זיך אויס פון אייבערשטער, ער לאכט זיך אויס פון דאנקען דעם אייבערשטן, מער פון דעם. און מער פון דעם, די מענטשן זענען מזלזל, דער בעל תפילה שיקט ארום זיינע מענטשן הפצה, גיי גיב פאר נאך איינעם א קונטרס פון תפילה, גיב פאר איינעם א גיליון, וואס שטייט אין די גיליון? צו רעדן צום אייבערשטן, קענסט בעטן דעם אייבערשטן, האסט א צרה, האסט נישט צו וועם צו גיין, ס'איז א שאד, א שאד צו גיין צו דעם צו יענעם, רעד דיך נישט איין, דו האסט חברים, מענטשן וועלן זיין גוט מיט דיר ווילאנג, ווילאנג ס'איז גוט, איינמאל דו וועסט האבן א פראבלעם, קיינער וועט נישט קוקן אויף דיר, קיינער קען דיר ניטאמאל העלפן, אפילו דו'סט יא האבן א אמת'ע חבר וואס ער שוינט דיך, וואס קען וואס קען א חבר טון ווען ער הערט א חבר האט א צרה? קען זאגן איך פיל אזוי שלעכט פאר דיר, איי פיל סאו בעד פאר יו, איך פיל אזוי שלעכט פאר דיר, יא איך שוין דיך אזוי שטארק, נו וואס זאל איך יעצט טון? זאל איך אויך אריינגיין אין די צרה? זאל איך אויך אויפהערן צו לעבן? ווייל מיין חבר פילט נישט גוט, נו וואס קען איך טון?

כ'האב נישט קיין געלט. וואס קען א חבר טון? איך קען דיר בארגן איין מאל געלט, איך קען דיר בארגן צוויי מאל געלט. איך דארף דאך אויך לעבן, ניין? איך האב דאך אויך קינדער. וואס, אויסהאלטן דיך מיט דיינע קינדער און דיינע אייניקלעך? וואס, וואס קען איך טון? איך בין אזא נאנטע חבר מיט דיר. נו, וואס דארף איך? איך האב נישט קיין געלט. גיי צום אייבערשטן. דער אייבערשטער האט די גאנצע געלט פון דער וועלט. בעט אים. איך האב שוין געבעטן. בעט נאכאמאל. אדער ער דארף א שידוך. איך קען אנכאפן אלע סארטן צרות וואס מענטשן גייען אריבער. איך בין שוין אזוי, אזוי לאנג אליינס. איך וואלגער זיך ארום אליינס, איך דארף חתונה האבן. נו, וואס קען א חבר טון פאר דאס? איך קען פרובירן, איך קען מאכן א פאון קאל, איך קען מאכן נאך א פאון קאל. יא, אבער איך האב געהערט זאגן אז יענער האט א שידוך, אפשר קען מען מאכן א שידוך מיט יענעם. אקעי, איך קען פרובירן, אבער יענער וויל נישט. נו, וואס זאל איך טון? זאל איך, זאל איך ליגן אין בעט, און נישט וועלן אויפשטיין? גיי צום אייבערשטן. גיי בעט דעם אייבערשטן. דאס איז געווען דער בעל תפילה. ער האט געזוכט מענטשן צו וועם ער האט געקענט רעדן. און ער איז געגאנגען צו זיין, ער האט אנגעפאנגען רעדן צו איהם פון תכלית, לאמיר זעהן די לשון פון רעבן, אז צום אמת איז נישטא קיין תכלית אויף די וועלט, נאר דינען דעם אייבערשטן ווילאנג מען לעבט, נאר פארברענגען די יארן מיט תפילה צום אייבערשטן, זינגען צום אייבערשטן, לויבן דעם אייבערשטן, און ער פלעגט אסאך צושמועסן מיט מענטשן אזעלכע ווערטער, וואס זאל יענעם אויפוועקן, ביז זיינע ווערטער זענען אריינגעגאנגען יענעם אין הארצן אריין, ביז דער מענטש איז באוויליגט געווארן, קוק אריין די לשון פון רעבן. כ'וויל נישט מ'זאל שלאפן ביים שיעור, מ'דארף שלאפן ביינאכט, אויב מ'וויל זיין אין ישיבה דארף מען שלאפן ביינאכט, מ'זאל קענען מיטהאלטן די שיעורים, און ס'איז א שאד ווען, קענסט זיין יונגע בחורים כאפן נישט, וויל נאך א שיעור, נאך א שיעור, נאך א שיעור, די שיעורים, ס'וועט דיר געבן אזאנע עצות פאר דיין לעבן, עכט האט זיך נאכנישט ענקער לעבן אנגעפאנגען בחורים, ברוך אתה אדוני אלהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עכט האט זיך ענקער לעבן נאכנישט אנגעפאנגען. א בחור אין ישיבה, יא, קום, איך גיי. נאכדעם ווען ער גייט חתונה האבן, און ס'הייבט זיך אן די לעבן. גייט אריבער די שוועריגקייט, מ'גייט אריבער די שוועריגקייט, וואס טו איך דא? איך בין אזא איינער אליינס אויף דער וועלט, פיל איך מיך א פארלוירענער. אבער אויב וועסטו הערן, אויסהערן די שיעורים אין ישיבה, עצות פון רעבן, עסט דיך קיינמאל נישט פילן אליינס, עסט אלץ וויסן וואס דו האסט צו טון, עסט אלץ וויסן וואס דו האסט צו טון, וואס האב איך צו טון? גיי צום אייבערשטן, כ'גיי נאכאמאל בעטן דעם אייבערשטן, איך גיי נאכאמאל צום אייבערשטן, קוקטס אריין די לשון פון רעבן, מיש אריבער דף שין, ק ד, און דער בעל תפילה האט געהאט אזעלכע הארציגע ווערטער צו רעדן מיט מענטשן, ביז דער מענטש איז איבערגערעדט געווארן פון אים, ער האט אפגעמאכט ער גייט זיך באהעפטן, און תיכף ווי דער מענטש איז מרוצה געווארן מיט אים, האט ער אים תיכף גענומען און האט אים געפירט אויף זיין פלאץ, וואס ער האט געהאט חוץ לישוב, פארציילט דער רבי ווייל דער בעל תפילה האט זיך אויסגעקליבן א פלאץ חוץ לישוב און דארטן איז געווען א טייך, דאס איז די ערשטע זאך ביי ברסלב'ע חסידים, מקווה, דער בעל תפילה האט געהאט א פלאץ, ער האט געבויט א מקווה, ער האט געהאט א טייך, פארוואס? ווייל דער רבי האט געזאגט, ווען דער רבי האט מגלה געווען די תיקון הכללי די צען קאפיטלעך תהלים וואס דער רבי האט מתקן געווען, דער רבי האט מגלה געווען אז ס'איז דא א תיקון, אפילו א מענטש פאלט נעבעך אראפ אין ביטערע הארבע עבירות, ער היט זיך נישט די אויגן, קוקט עבירות, פאלט נעבעך אראפ אין פגם הברית, וואס שטייט אין אלע ספרים אז ס'העלפט נישט קיין תשובה, דער רבי האט מגלה געווען ס'איז דא א תיקון פאר דעם. ס'איז דא צען קאפיטלעך תהילים. און ברסלב'ע חסידים פירן זיך יעדן טאג נאך שחרית, אזוי איז מען צוגעוואוינט נאך שחרית, מיט די תפילין, אין די וואכן מיט די תפילין, שבת אן די תפילין, מען ענדיגט עלינו ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, מכתם לדוד, איך זאג די צען קאפיטלעך תהילים, און בשעת דער רבי האט מגלה געווען די צען קאפיטלעך תהילים האט דער רבי געזאגט, די ערשטע תיקון איז מקווה, די ערשטע תיקון איז מקווה. א מענטש איז אראפגעפאלן און געווארן שמוציג, וואס טוט א מענטש ווען זיין העמד איז פארשמירט געווארן? וואס טוסטו? קויף דיר א שיינע העמד לכבוד שבת, א בעסערע העמד, און דו טונקסט איין די חלה פרייטאג צונאכטס און די טאמעיטא דיפ, פאפ. לאך נישט, ס'קען געשען ביי דיך אויכעט. האט זיך אנגעטראפט אין די טאמעיטא דיפ האט אויל, און אויל גייט אזוי אריין אזוי א גרויסע שיינע פלעק, וואס טוסטו מיט דעם? מוצאי שבת די ערשטע זאך נעם איך זייף, איך שפריץ אן די העמד און איך לייג אים אריין אין וואש מאשין, מ'מוז עס אפוואשן, מ'מוז עס אפוואשן, די פלעק זאל ארויסקומען, מענטש נעבעך האט געקוקט וואס מען טאר נישט. אדער א מענטש נעבעך האט זיך אויפגערעגט, ער איז צוגעקומען צו כעס, דער אר"י הקדוש זאגט ווען א מענטש רעגט זיך אויף, א מענטש גייט אריין אין א כעס, ער פארלירט זיין נשמה, מען קען עס זען, א גערעגטע מענטש, קוקסט אים אן, ער זעט אויס אנדערש ווי פאר ער איז געווען גערעגט, געווענליך א מענטש, א פרייליכער מענטש האט א מורא'דיגע ליכטיגקייט אויפן פנים, וואס איז די ליכטיגקייט? די נשמה, א טויטע מענטש זעט אויס זייער שרעקעדיג, וואס האט זיך געטוישט? וואס האט זיך געטוישט? די נשמה איז ארויס. א לעבעדיגע מענטש האט א נשמה. די נשמה איז אויפן פנים. מען זעט עס, מען זעט די ליכטיגקייט, די זויבערקייט. צדיקים זיי האבן גלייך געקענט זען א נשמה פון א מענטש. מען קוקט אויף די פנים, גלייך געזען וואסערע נשמה דער מענטש האט. אונז זעמער זייער ווייט פון דעם. אבער מען קען זען אויף א מענטש, א פרייליכע מענטש. אה! ער האט די נשמה, די נשמה לייכט אים, די נשמה שיינט אים. א מענטש גייט אריין אין א כעס, ווער רעדט נאך ער צורייסט א, ער צורייסט א קלייד, ער צורייסט א צעטל, ער צוברעכט א כלי, ער גיסט עפעס אויס, ער גייט אריין אין א כעס, הא! טורף נפשו באפו, דער אר"י הקדוש, ער האט זיך, ער האט זיך פארלוירן די נשמה יעצט? פארלוירן די נשמה. בעל שם הקדוש איז אמאל אנגעקומען צו א תלמיד, און עס איז געווען אפגעשמועסט אז דער בעל שם הקדוש גייט קומען מארגן באזוכן, גייט זיין אונטערוועגנס, און יענער האט איבערגעדרייט די גאנצע שטוב צו מאכן זויבער אלעס זאל קלאפן, און ער האט געהאט משרתים דארט, און ער האט זיך אויפגערעגט אויף עפעס א משרת, און ער האט אים געשלאגן, איך ווייס פונקטליך וואס איז געווען, דער בעל שם הקדוש קומט אן און ער פרעגט. און די תלמיד עפענט אויף די טיר, שלום עליכם רבי, און לאמיר זאגן ער האט געהייסן יצחק, ער האט געהייסן חיים, וואו וואו איז מיין תלמיד חיים, וואו איז מיין תלמיד יצחק, איך בין עס, ניין וואו איז מיין תלמיד, ער האט געמיינט קודם דער בעל שם הקדוש הייבט אן צו פארגעסן, ער כאפט נישט ווער דאס איז. ביז דער בעל שם הקדוש האט מגלה געווען, דו ביסט א אנדערע מענטש, ס'אריין אין דיר אן אנדערע נשמה, רחמנא לצלן, ס'ארויס דיין נשמה, ס'אריין א. א נשמה איך ווייס וואס פון א גוי איך ווייס נישט וואס און וואס די עצה לויף אין מקווה לויף אין מקווה טויבל דיך וועסט צוריק באקומען דיין נשמה לויף אין מקווה וועסט צוריק באקומען דיין נשמה ס'דא א שם וואס מ'דארף אין זין האבן אין מקווה ווען מען טויבלט זיך קוף נון היי מקווה, געווען א', טובל'ט זיך, אפילו אונז האמיר נישט אין זין קיין שמות, איך טובל מיך, רבונו של עולם, איך וויל צוריק באקומען מיין נשמה, רבונו של עולם, דאס איז מיין וואש מאשין, איך קום אין מקווה, איך טובל מיך, איך וויל זיך אפוואשן וואס איך האב געטון, און דא זעט מען א אינטערעסאנטע זאך, דער בעל תפילה, ווען ער האט געפירט זיינע מענטשן חוץ לישוב, די ערשטע זאך וואס ער האט געהאט איז געווען א טייך, ממילא טייערע בחורים טייערע תלמידים אלע פרישע תלמידים און אלע בחורים וואס לערנען שוין דא און זיי ווילן זיך אויפפרישן אויב מען וויל האבן די זיסע לעבן וואס די רבי געבט מען וויל פאלגן דעם רעבן דארף מען זיך גיין אין מקווה יעדן טאג ס'איז דא בחורים וואס זיי כ'ווייס נישט ס'איז נישט פאר מיך מקווה איך בין נישט קיין חניאק איך בין נישט קיין פרימאק לאז מיך אפ מיט די חסידישע מעשות איך דארף נישט קיין מקווה. מקווה איז זייער א געשמאקע זאך, מקווה איז זייער א געשמאקע זאך, בפרט אז מען גייט פרי, ס'איז נאך זויבער, ס'איז נאך ליידיג, מקווה איז זייער א געשמאקע זאך, דארף זיך צוגעוויינען צו גיין אין מקווה, און אפגערעדט אז מען דארף א מקווה, אז איך בין אראפגעפאלן, איך דארף א מקווה, איך האב. פוגם געווען? לויף אין מקווה. היינט ממש די אייבערשטער האט רחמנות געהאט אויף אונז, ס'איז דא מקוואות פֿיר און צוואַנציק שעה, ס'איז נישט געווען אמאל. ס'איז נישט געווען אמאל. אפילו ווען איך בין געווען א בחור נישט צו לאנג צוריק, ס'איז נאכנישט געווען די מאשינען ביי די מקוואות, מקוואות זענען נישט געווען הפקר אפן, צופרי ביסטו אויפגעשטאנען פון פארטאגס ביז צענע, ביז עלעווע, גענדיגט האט נישט געהאט קיין מקווה מער נאך דעם א גאנצע טאג. ווער ס'איז געווען צופרי האט געקענט גיין אין מקווה, היינט איז דא א מאשין, לייגסט אריין א דאלער, צוויי, אפשר נאכמיטאג קאסט עס מער. מקווה איז ווערד אלע געלט, ס'איז געווען די צייטן וואס מ'האט אנגעשראקן דא, מ'האט אנגעשראקן, מ'דארף אפשפארן די מקוואות, קאראנע, אנגעשראקן, מענטשן האבן זיך אינגאנצן פארלוירן, דעמאלטס האט מען געקענט זען א חילוק, ווער האט אמונה, ווער האט נישט קיין אמונה, ווער. וואס גייט פאר? וואס גייט פאר? אידישע קינדער זאלן זיך אזוי פארלירן ווייל די נייעס זאגט? אה, די נייעס זאגט? די נייעס איז דיין וועגווייזער? און אפילו דא אין שטאט, אונז וואוינען דאך שוין אין א חסידישע שטאט, און ווערן אזוי פארלוירן? רבונו של עולם, מ'פארמאכט די מקוואות? וואס ביסט משוגע געווארן? א מקווה שאדט נישט? א מקווה קען נישט שאטן?

איך דריי מיך אויס צום וואנט, איינער פרעגט מיר עפעס, אין מקווה בין איך טויב, אין מקווה בין איך טויב, איך רעד נישט, איך הער נישט, אה בחור'ל, בחור'ל, קום הער וויאזוי הייסטו? איך טויבל מיך, איך טויבל מיך, כאילו איך הער נישט, איך לויף ארויס, אינדרויסן קענסטו מיך פרעגן דיינע שאלות, איך הייב מיך אנטוהן, איך גיי ארויס אינדרויסן, וויאזוי הייסטו, ווי ביזטו, ווי גייסטו, וואס טוסטו, אין מקווה, איך שמועס נישט. און אז מען גייט זיך אפשאוערן דארף מען עס אויך וויסן אזוי ווי די הלכה איז, מען קען נישט שטייט פשוט מוחל זיין, אסאך מאל מאכט זיך אמאל איך איך קען נישט גיין צו פרי, סאו גיי איך דא אין מקווה און איך זע איך קום אריין אזוי פלוצלינג, עס טוט זיך בחורים, וואו, מען רעדט, מען שמועסט, און וואס ווען מען קומט גייסטו אין מקווה? מקווה רעד נישט, ווילסט זיין לענגער אין מקווה טויבל דיך, טויבל דיך. אויסגעדרייט צום וואנט, גיי צו די ווינקל, צו די קארנער, און זיי דיך מתבודד, רבונו של עולם, כ'גיי שוין זיין וואויל, כ'גיי שוין זיין גוט, העלף מיך, כ'זאל מצליח היינט, טונק דיך איין, רבונו של עולם, היט מיך אפ, היינט, וואטש מיך, קיינער זאל מיר גארנישט שלעכטס טון, טונק דיך איין אין מקווה, רבונו של עולם, איך וויל שוין געהאלפן ווערן, איך וויל שוין געהאלפן ווערן, איך ווארט אויף א ישועה, בזכות דעם מקווה, טונקסט דיך איין אין מקווה, ווייל דער רבי זאגט אין ספר המידות, מקווה נעמט אוועק אלע דינים. מקווה מבטל אלע צרות. און אויך זאגט דער רבי אז מען זאל איינהאלטן, מאכן איין לאנגע טבילה, דער רבי זאגט אז מען זאל איינהאלטן די אטעם אין וואסער, איך ווייס נישט אלע ווייסט עטס פון דעם? עס ווענדט זיך יעדע איינער ווי לאנג זיין אטעם איז, דער רבי זאגט אז מען זאל זיך איינהאלטן די אטעם אונטער די וואסער, דאס איז שוין אינגאנצן המתקת הדינא, ווייל די אלע נישט גוטע די פארלירן אין וואסער אין פֿערציק סאה וואסער קענען זיי נישט אריינגיין. נו, סתם אזוי ווען א מענטש זינדיגט באשאפט ער מלאכים, שווארצע מלאכים, שלעכטע מלאכים, א מענטש זינדיגט באשאפט ער קליפות, משחיתים, זיי לויפן נאך דעם מענטש, זיי טשעפענען זיך נישט אפ, אזוי ווי א בין האט זיך אנגעטשעפעט פון דער קענסט נישט פטור ווערן, אזוי ווי א מענטש האט האר האט לייז, ער קען נישט פטור ווערן, עס קומט ארויס נאך לייז, לאמיך שוין פטור ווערן פון דעם, ס'האט זיך אריינגעכאפט איין לייז און די לייז לייגט אייער און ס'איז דא ניס און ס'הערט זיך נישט אויף. גייסט אין מקווה, טינקסט דיך איין אין מקווה, האלט איין דיין אטעם, בונו של עולם, רבונו של עולם, איך וויל זיין א ערליכע איד, ס'הייבט זיך אן אלעס פריש, אפגעוואשן, ברסלב'ע בחורים, מען דארף גיין אין מקווה, שמעקט דיך נישט מקווה? נו, עפעס ממש טאקע ממש, דו קענסט נישט נעמען קיין מקווה? טא גיי אין שאוער נאכדעם, אסאך מאל א מענטש קען זיך נישט, קען זיך נישט ליידן, אבער ס'דא גענוג צייט, מען קען גיין פרי אין מקווה, זויבער, ביסט דער ערשטער מענטש אין וואסער היינט צופרי. ביסט די ערשטע מענטש אין וואסער, א שאוער פון וואס? די שאוער איז מער שמוציגער, די שאוער איז נישט געפילטערט די שאוער וואסער. גוטע פיינע זויבערע קריסטל מקווה, אה! א מחיה. און ס'איז פשוט געשמאק, ס'קומט יעצט ווינטער און אסאך מאל די ביינער זענען גוט קאלט, און מ'גייט אין א פיינע ווארעמע מקווה, פשוט א געשמאקע זאך. ס'דא מענטשן וואס צאלן געלט, ס'קאסט טייער געלט, מ'פארט אין א האטעל, דארט באקומט ער א האט טאב. האסט אמאל געהערט פון דעם, א האט טאב, א הייסע גרויסע שיסל ווי ער קען זיך אריינזעצן, אה אה אה. אן ערליכער איד האט עס יעדן צופרי, איך דארף נישט ווארטן איינמאל א חודש, צו איינמאל ווייס ווען איך גיי פארן אויף וועקעישן, איך האב עס יעדן צופרי, אה אה מיינע ביינער קענען זיך אביסל אנווארעמען, יעדן צופרי. און הייליגער באשעפער איך גיי שוין זיין וואויל איך גיי שוין זיין גוט, דינג זיך איין הייליגער באשעפער, איך בעט דיך איך בעט דיך איך זאל קענען מתגבר זיין אויף מיינע נסיונות, איך האב נישט קיין כח, איך גיי באלד צוריק אויפן גאס, העלף מיך איך זאל קענען היטן מיינע אויגן, אראפקוקן, נו עטס קומט פון שטעטל דארט דארט דארף מען נישט היטן די אויגן, מען קוקט א גאנצע טאג, אבער מען קומט אריין אין שטאט, מען מוז היטן די אויגן, מען דארף אראפקוקן, ווייל אז מען היט די אויגן האט מען א זיסע זיסע לעבן. אלע צרות וואס מענטשן גייען אריבער, אלעס קומט פון דעם וואס מען היט נישט די אויגן און מען פאלט נעבעך אראפ אין פגם הברית. ס'ווערט דערביטערט די לעבן, ס'לויפט נאך דעם מענטש, ס'לאזט נישט אפ דעם מענטש, אבער אז מען היט די אויגן, אז מען היט די אויגן האט מען א ליכטיגע פנים, א ליכטיגע נשמה, א ריינע נשמה. סאו ברסלב'ע בחורים, און אלע וואס ווילן זיין ברסלב'ע בחורים, און אלע וואס ווילן זיין ערליכע אידן, לאמיר נישט מאכן אזא פארטיי, ברסלב'ע בחורים, בחורים! טייערע בחורים, ערליכע בחורים, אידישע בחורים, הייליגע בחורים, אז דו גייסט נישט אין מקווה, דו הערסט א שיינע שיעור וועגן מקווה, בעט דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער, איך וויל גיין אין מקווה יעדן טאג, איך וויל גיין אין מקווה יעדן טאג. ווען איך האב געעפנט די ישיבה, האט מען געזוכט צו מאכן שפיצלעך וויאזוי מען קען שלעכטס מאכן, מען מאכט נאך אלץ שפיצלעך, מען זוכט נאך אלץ וויאזוי קען מען שטערן די ישיבה. שוין, מ'האט מיך גע'מסר'ט אז יעדן צופרי גיי איך, מיט די בחורים, און מען טוט זיך אויס צוזאמען מיט'ן ראש ישיבה, הערסט אז מען האט מיך געמאכט כאילו אראפגעקומען צו מיר די אינספעקטארס פון די שטאט, און זיי ווילן זען ווי איך גיי יעדן צופרי זיך אויסטון מיט די בחורים, קום כ'וועל דיר ווייזן. וואס האט עס מיט מיר? שטעל אפ יעדע איד דא אין פון גאס, פרעג וואס טוט יעדע איד צופרי, ווען ער שטייט אויף, וואס איך גיי מיט בחורים? קודם כל איך גיי אין א אנדערע מקווה, איך האב נישט מיט די בחורים צו טון. דעמאלטס איז געווען די ישיבה, די, מ'האט געדינגען א בית מדרש נישט דא, צוויי גאסן אראפ, דארט איז געווען א מקווה. ניין זיי ווילן זען די ישיבה, קום קוק אין די ישיבה, קוק אין די מקווה, זיי האבן געטראפן דעם רב דארט, זיי פרעגן דעם רב וואס דאס איז, דאס האט גארנישט מיט דער ישיבה צו טון, דאס איז א אידישע זאך, יעדן צופרי טוט מען זיך אויס, מען רעדט נישט, מען גייט אהיים, אבער מען זאגט עס פאר א, פאר א, פאר א, איינער וואס האט נישט געהערט, איינער וואס איז נישט קיין איד, אדער אפילו א איד, אבער וואס, מען גייט, טוט זיך אויס, וואס, וואס, וואס האט ער געזאגט דא? דאס האט ער געזאגט. אבער איך בין דאס דורכגעגאנגען. איך בין דאס דורכגעגאנגען. דו ווייסט, נישט אלעס קען איך אפילו דערציילן וואס מ'גייט נאך אלץ דורך, אבער ברוך השם, צו האבן די ישיבה, דאס איז נישט קיין... אסאך דורכגעגאנגען און מ'גייט נאך אסאך אריבער, ברוך השם. געלויבט די אייבערשטער. די אייבערשטער איז אזוי גוט צו מיר. די אייבערשטער העלפן ווייטער. די אייבערשטער... מענטשן זאגן, אה, דאס איז... אלעס ביי איינעם איז נישט דא ביי קיינעם. מען מעג הערן דעם ווארט. יעדער! האסט אמאל געהערט דאס? וואס? אלעס ביי איינעם נישטא ביי קיינעם. אבער דא זאגט מען פארקערט, אלעס ביי איינעם איז נישטא ביי קיינעם אויסער ביי איינעם, ביי מיך. איך האב איך האב נאר גוטס. נאר גוטס. אויב א מענטש לעבט מיטן אייבערשטן, וואס הייסט אלעס ביי איינעם נישטא ביי קיינעם? נאר גוטס. יעצט פון א ברסלב'ע חסיד, זייער גוט, ער זאגט, מענטשן זאגן אזוי, קוק, יעדער מענטש האט מעלות,

איך האב נישט קיין חסרון, איך האב מיינע מעלות, און איך האב מיינע מעלות, פארשטייסט? איך האב נישט קיין חסרונות, עס גייט מיר גוט, און די אייבערשטער איז מיט מיר, און די אייבערשטער מאכט נאר גוטס, און וואס א מענטש גייט אריבער איז עס נאר, ס'דא א בריוו, דער רבי האט נישט געש, נישט דא קיין סך בריוון פון רבי'ן, ס'דא אפאר בריוון, ס'דא א בריוו וואס דער רבי שרייבט פאר זיין ברודער, ס'דא א בריוו וואס דער רבי שרייבט פאר זיין ברודער רבי יחיאל, קען נישט גלייבן אז מען זאל דיך אזוי רודפ'ן? קען נישט גלייבן. און ס'זאל נישט זיין דארט, מענטשן זאלן זיך אננעמען פאר דיר? אזוי רודפ'ט מען דיך? אבער דאס קען איך דיר יא זאגן, זאגט אים דער רבי. די אלע זאכן וואס דו גייסט אריבער איז נאר דיך צו גרויסן. נאר עס זאל ארויסקומען די שענערע זאכן, אזוי ווי א קערל ווען מען פלאנצט איין א בוים. וואס לייגט מען אריין? א קערל. וואס געשעט ווען די קערל ליגט אין דער ערד? ס'ווערט פארשימלט, פארפוילט, און ס'זעט שוין אויס ווי ס'איז שוין געענדיגט, און דייקא יעצט הייבט אן צו קומען פון דעם ווארצלעך, און ס'גייט זיין אזא שטארקע בוים וואס קיינער וועט נישט קענען ארויסרייסן, און פון דעם וועט ארויסקומען נאך פירות און נאך קערלעך. אסאך מאל א מענטש פילט, איך בין אזוי פארשימלט, איך בין אזוי פארפוילט, מען האט מיך אריינגעלייגט אין דער ערד, עס גייט אויף מיר אריבער, איך בין שוין גארנישט, יעצט וועט אנהייבן וואקסן, און יעצט וועט אנקומען דיין ישועה. איך פאר אוועק מענין לעניין, איך רעד פון מקווה, האב איך מיר דערמאנט אז איינע פון די מסירות וואס איז געווען אויף די ישיבה, ער גייט וואס? קודם כל ברוך השם, איך האב מיין מקווה נעבן מיין שטוב, און איך גיי צופרי, און איך ברוך השם, און וואס האסטו דא געזאגט? יעדע ערליכע איד גייט צופרי די ערשטע זאך גייט אין מקווה, און די אלע וואס, די אלע וואס גייען נישט אין מקווה דארפן זיך שוין שנעל צוגעוויינען ווייל נאך אביסל קומט משיח. און משיח גייט בויען דעם דריטן בית המקדש, און אלע אידן גייען קומען אין בית המקדש, אין בית המקדש קען מען נישט אריין קומען, נאו ענטרי, היינט שטייט אויף אלע געשעפטן נאו מאסק נאו ענטרי, אין בית המקדש שטייט א סיין נאו מקווה נאו ענטרי, דו ביסט נישט געווען אין מקווה דא קען מען נישט אריין גיין, קאראנע, אבער אין בית המקדש קענסטו נישט אריין קומען, אה! כ'ווייס נישט, עס איז איך עקל מיך, אין בית המקדש קען מען נישט אריין קומען. און דארט טאר מען נישט גיין אין שאוער נאכן מקווה. אזוי האבן די הייליגע חכמים געזאגט. דאס איז נישט יעצט א בחור וויל גיין צופרי אין מקווה און ער קען נישט נעמען די מקווה וואסער. גייסטו גיין אין שאוער נאכדעם. אבער בית המקדש? נישט דא גארנישט. מקווה? טוה דיך אן, יעצט קענסטו אריינקערן אין בית המקדש. אה, איך וויל נעמען א שאוער. נישט יעצט. נישט יעצט.

עקל'ך מיך פון מקווה. האסט אמאל געהערט א בחור איך עקל מיך פון מקווה? אינטערסאנט, און פון א סווימינג פול? ביסטו די ערשטע בחור אריינצושפרינגען. און איך גיי דיר באלד פארציילן ווער ס'האט געשווימען דא פריער. דא האבן געשווימען פריער א קעמפ מיט קינדער. און קינדער, פארשטייסטו, ווען זיי דארפן בי עקסקיוזן, נישט יעדע קינד איז אנעסט ארויסצוגיין. און פול שפרינגסטו אריין.

ווער איז באקוועמער ווי אן ערליכע איד? פרעג איינער וואס גייט נישט אין מקווה, ווי נעמסטו א שאוער? ווי נעמסטו א שאוער? ביי דיר אינדערהיים? ווי פונקטליך? ווי גרויס איז דיין שאוער? זאג מיר. א פיס אויף א פיס? ווי לייגסטו דיינע וועש? הענגסט עס אויף? ס'פאלט אראפ, ס'ווערט זיך פארהויכט, ניין? דו דו קענסט דיך קענסט דיך נישט זען, קענסט דיך שוין זען דיין גלעזער אין דאס קיסל. איך האב א קליינע שאוער, ער צינדט עס אן, איך גיי אין מקווה, איך הענג אויף מיינע וועש, איך בין מסודר.

ניין, איך האף איך האף אז דו האסט נישט קיין נעבער אונטער דיר ווייל עס רינט איבער מסתם, ניין? וואס? ווי פונקטליך לייגסטו דיין קאפל? ווי לייגסטו דיין וועש? ווי? ווי ווישסט דיך אפ? ניין, איך קען ביישטיין צו רעדן מיט די אלע ווייסט די, איך בין פון די בעסערע בחורים, איך גיי אין שאוער אינדערהיים, ווי אינדערהיים? קום קום כ'וועל דיר ווייזן איינמאל וועסט טועם זיין א געשמאקע מקווה, דו וועסט שוין נישט קענען גיין אין שאוער ערגעץ אנדערש, איך הענג אויף מיינע וועש דא, און איך בין מיך מסדר, און איך האב נאך אפילו אזא בנייעס, כ'האב שוין היינט צעטלעך, איך קען שוין זען פונקטליך ווער ס'מאכט א וואכטנאכט, און ווער ס'פארקויפט בעיגלס מוצאי שבת פאר ביליג, איך זע אלעס, איך זע אלעס! איך ווייס נישט וואס איך ווייס איך פונקטליך די אינגע בחור ווייסט נאך נישט ווי צו קוקן אבער ס'איז איך זע איך גיי אין שאוער איך האב א אויסוואל פון שעמפו איך גיי איך טויבל מיך און אויב טאקע די מקווה איז אזוי געפערליך אדער ס'דא מענטשן וואס האבן א סענסיטיוו ווי זאגט מען סענסיטיוו נו יא אבער אין אידיש. א מענטש האט א הויט וואס לאמיר זאגן מ'לייגט אריין בליטש מ'לייגט אריין קלארין ער קען עס נישט נעמען מיין פיאות פאלט ארויס כ'ווייס נישט שוין גיי איך אין שאוער נאכדעם און כ'ווייס נישט צו דער מקווה איד לאזט נעמען צוויי האנטוכער איך נעם איין האנטוך פאר די פיס און איין האנטוך פאר די קאפ און איין האנטוך אויפן באנק זעצט זיך אראפ א באקוועמער איד. ווייסט צו דער מקווה איד לאזט דארפסט פרעגן רשות ער דארף שטיין און וואשן דיינע האנטוכער ס'קאסט אים געלט ס'קאסט אים כח כ'ווייס נישט וואס אזוי פארקערט די בעסערע די בעסערע חברה וואלטן זיך געדארפט צו כאפן פאר די בטלנים צו גיין אין מקווה אלא מאי ס'איז נישט די מקווה וואס עקלט דיך ס'איז די עצם זאך כ'ווייס נישט ארויסגיין פון מיין עבירות כ'בין אזוי איינגעטונקען איינגעשלאסן איז די ערשטע זאך ווער ס'וויל זיין א ערליכע איד איך גיי אין מקווה. קינדער, קען אריינכאפן פרייטאג, לכבוד שבת גיין אין מקווה. לכבוד שבת גיי איך אין מקווה, אויך דארף מען אכטונג געבן. וויאזוי מען גייט, מען גייט מיט א טאטע, מען גייט אפגעהיטן, מען גייט מ'געט אכטונג. דאס איז די ערשטע תיקון ביים רעבן, דער רבי די ערשטע תיקון איז מקווה. די ערשטע זאך איז מקווה. דער הייליגער בעל שם טוב זכותו יגן עלינו האט געזאגט, איך בין צוגעקומען צו די מדריגות ווייל איך בין געווען מקווה מקווה געלאפן אין מקווה. און דו ביסט דאך א ריבניצער חסיד. ענקער רבי, ענקער רבי פון חדר איז א ריבניצער חסיד. פארצייל זיי מעשות פון די הייליגע ריבניצער רבי. דער רבי פארציילט פון ריבניצער רבי. עטס בעטס אלץ רבי, סוף טאג רבי, א מעשה פון ריבניצער רבי. האט מעשות וואס ער בלייבט שטיין, מעשיות א צדיק האט זוכה געווען דא אין אונזער דור, אין אונזער דור, נישט עפעס א, אין אונזער דור. און עטס בעטן ענקער רבי פון חדר ווען דער רבי וויל ענק מאכן עפעס א גוטע טריפ, זאגטס רבי אונז דארפן מיר נישט קיין טריפ אין ערגעץ, דער רבי זאל אונז טראגן צו א ציון פון א צדיק. דאס איז די טריפס ביי אונז אין מוסד. מוהרא"ש שרייבט אזוי אין אין די בריוון פון יבניאל פאר די מוסדות, וואו איז צו נעמען די קינדער? צו סכנה'דיגע פלעצער? נעם זיי צו א ציון פון א צדיק, קענסט דיך אפשטעלן אויפן וועג אין א פארק, מען קען אביסל עסן, מען קען אביסל זען די שיינע נאטור, די שיינע בריאה וואס דער אייבערשטער האט באשאפן, דאס איז א טריפ. רבי טראג אונז צו ריבניץ רבי'ס ציון, רבי טראג אונז קיין מאנרא צום הייליגן סאטמארער רבי'ס ציון, נו, די צדיקים וואס אונז האבן דא, ארץ ישראל'דיגע אידן, דארט קענסט דיך גיין א גאנצע טאג אויף טריפס, איין טאג פארט מען אויף מירון, און איין טאג פארט מען צו ר' מאיר בעל הנס אין טבריה, און איין טאג פאר איך אויף יבנאל. און יעצט פאר איך אויף ירושלים, יעצט קומט שוין די מאמע רחל'ס יארצייט, גיי איך, גייט מען צו צו מקומות הקדושים, ריבניצער רבי, ס'איז געווען מקווה, מקווה, מקווה, האסט אמאל געליינט, האסט אמאל געהערט, מקווה, מקווה, מקווה, ער האט נישט געוואלט אנרירן וואסער, וואסער, ער האט נישט געוואלט אנרירן א מענטש, ער האט גלייך געזען אויף א מענטש, אוי ער איז נישט געווען אין וואסער, ביסט נישט געווען אין וואסער, כאפ מיר נישט אן. ווייל ער האט געזען א מענטש קומט אריין אין בית מדרש מיט אל א גאנצע באגלייטן, אלע קליפות, יעדע מאל דו היטסט דיך נישט דו גיבסט א קוק ווי די אייבערשטער לאזט נישט קוקן, האסט באשאפן יעצט א גאנצע מ א ריזיגע א ריזיגע משחית, אונז זעהן מיר עס נישט, אונז זעהן מיר די די די די די עפעקט זעהט מען, זעהט פלוצלינג א מענטש, וואס ביסטו צובראכן? וואס ביסטו וואס ביסטו אזוי דאון? פארוואס איך בין דאון? איך וואטש א גאנצע נאכט מאוויס, ווייסט וואס איך בין דאון. דו זעסט נישט אויף מיין פנים אז איך וואטש מאוויס? איך גיי צו א בחור, זאג מיר די אמת, דו האסט געקויפט א סמארטפאון, יא? דו וואטשסט מאוויס א גאנצע נאכט. ס'איז מיט רוח הקודש? ניין, קוק דיך אליינס אין שפיגל. קוק דיך אין שפיגל וועסטו זען אז יעדער זעט עס אויף דיר. נישט דא וואס צו באהאלטן. קוק דיך אן. אזוי צובראכן, אזוי צוקלאפט, מען זעט נישט די משחיתים, אבער מען זעט וואס טוט זיך מיט די מענטש, דער מענטש איז, דער מענטש איז, איז געפאנגען, אבער איך בין נישט גוטע, גיי אין מקווה, גיי אין מקווה נעמט אלעס אראפ, און יעצט גיי זאג די צען קאפיטלעך תהלים, די תיקון הכללי. אויב דו דארפסט האבן תיקון הכללי אינמיטן טאג, גיי נישט ווארטן ביז מארגן שחרית, גיי נאכאמאל זאגן מכתם לדוד, ווי לאנג נעמט תיקון הכללי? ווי לאנג נעמט תיקון הכללי? איינער פון ענק האט שוין געקוקט אויפן זייגער ווי לאנג ס'נעמט די צען קאפיטלעך תהלים? ווי לאנג נעמט תיקון הכללי? עטץ זאגט אין חדר נאכן דאווענען תיקון הכללי. ס'א רעיס ווער ס'קען שנעלער ענדיגן. ס'דא א רעיס דא אזא פארמעסט מיט צווישן די קינדער ווער קען שנעלער ענדיגן? ווער קען אריבער מישן צוויי פעידזשעס אויף אמאל? כ'געדענק ווען איך בין מכיר געווארן פון אין אנהייב, איך פלעג עס זאגן אפאר מאל א טאג ווען איך בין געגאנגען אין גאס, כ'האב געטראכט לאמיך נאכאמאל תיקון הכללי, תיקון הכללי, תיקון הכללי, ביז כ'האב זיך צוגעוואוינט צו זאגן אויסעווענדיג. אזוי ווי א מענטש קען זאגן אשרי אויסעווענדיג. קענסט אשרי אויסעווענדיג שוין? אז מען זאגט עס דריי מאל א טאג, נו ווי לאנג גייט אריבער א יאר צוויי, איך קען אשרי אויסעווענדיג. נו איך זאג יעדן טאג תיקון הכללי, דארף מען דא צולייגן קאפ ס'דא אפאר פלעצער וואס גייט איבער א פסוק נאכאמאל, זאל צוריק אריינפארן נאכאמאל, מה תשתוחחי נפשי, זאגט מען צוויי מאל, איינמאל מה תהמי עלי, ומה תהמי עלי. הוחילי לאלקים כי עוד אודנו ישועות פניו ישועות פני ואלקי חזר זיך עס איין ישובו לערב יהמו ככלב ויסובבו עיר איך קען זיך דרייען אין די קאפיטל א גאנצן טאג ישובו לערב יהמו ככלב ויסובבו עיר גייסט דיך איבער נאכאמאל און נאכאמאל צו דו חזר זיך איין מיט סימנים דו ווייסט וויאזוי מען זאגט עס איך זאג די תיקון הכללי. איך בין שוין נישט דער מענטש פון פריער. אבער האסט דאך געטון רחמנא לצלן, זאכן וואס מ'טאר נישט טון? נישט איך. איך האב זיך שוין אפגעוואשן. די פלעק איז שוין ארויסגעקומען. די פלעק איז שוין ארויס, די טאמעיטא דיפ איז שוין נישט דא אויף די העמד. כ'גיי עס אנטון נעקסטע וואך נאכאמאל א שיינע פרישע העמד. דאס איז מקווה, דאס איז די דאס איז די תיקונים פון צדיקים, די הייליגע תיקון, די תיקון הכללי פון רעבן. און עטס ווייסט די הייליגע סאטמארער רבי זכותו יגן עלינו האט ארויסגעגעבן א תהלים האט ער געזאגט אז מען זאל אריינלייגן אין די תהלים, צו קוקן אין די סאטמארע תהלים צו עס איז געדרוקט, תיקון מהרב הקדוש מוהרן מברסלב. לומר אלו עשרה קאפיטל תהלים, דער סאטמארער רב זכותו יגן עלינו האט געהייסן אין די תהלים לייגט א באקס תיקון מהרב הקדוש מוהראן מברסלב לומר אלו עשרה קאפיטל תהלים, דאס איז א תיקון אויף אלע עבירות, נו זאגט מען די צען קאפיטלעך תהלים. אבער די ערשטע תיקון איז מקווה, איך בעט ענק בחורים קויפטס ענק א מקווה קארד, ס'וועט אויסקומען ביליגער אויפן חודש, יעדער איינער זאל קוקן אויף א מקווה וואס איז איידל, רואיג, אויב איז דא אין מקווה איינער וואס איז א מענטש וואס הייבט אן דיך נאכצואוואקן און ער קומט מיט דיר, ס'איז זייער אכטונג געבן, זייער אכטונג געבן, איינער זוכט צו זיצן נעבן דיר אין מקווה איינמאל, צוויי מאל, דריי. כ'דארף זייער אכטונג געבן ווען איך רעד פון דעם, ווייל מ'זאל נישט מיינען, אסאך מאל קען מען, קען מען סתם חושד זיין א מענטש אויכעט, אבער, נישט סתם שרייען אויף א מענטש גיי אוועק פון דא דו מנוול, אבער מ'דארף, מ'טאר אויך נישט זיין נאריש, א מענטש וואקט דיך נאך אין די בור, גיי צוריק צום שאוער, ער וואקט אין די שאוער, גיי צוריק צו די בור, א מענטש לאקערט אויף דיך, ער קוקט אויף דיך, ער לאזט דיך נישט אפ, מ'דארף אכטונג געבן, גיי אוועק פון די מקווה, גיי ארויס פון די מקווה. בפרט יונגע בחורים, זייער אכטונג געבן, זיין איידל, קיינער קען דיך נישט אנרירן, נישטא קיין מיסטעיקס, מאך זיך אפ, שטיי ווייט פון מיר, אין מקווה רעד איך נישט מיט קיינעם, אין מקווה קוק איך נישט אויף קיינעם, דו טוסט דיך אויס אויף דיין באנק נעם א האנטוך, און אז דו גייסט מיט גלעזער איז נישט די ערשטע זאך וואס דארפסט צוריק אנטון די גלעזער, קענסט דיך ענדיגן קודם אנטון און נאכדעם זיך אנטון די גלעזער, ס'וועט גארנישט געשען, נישט דא וואס צו זען אין מקווה, טו דיך אן, גיי ארויס, וואש דיינע הענט, יא. וואס פרעגט איר וועמענס איך בין? איך בין פלוני אלמוני. ווי ווי איך לערן? איך לערן דא און דא. שוין איך דארף שוין לויפן אין ישיבה, מ'וועט נאך רעדן מארגן. שוין געענדיגט. שוין געענדיגט, יוצא געווען. אבער אה... אז אריינקומען אפאר אינגעלייט צום שיעור, דארפט עטס וויסן אז פרייטאג אז די גייסט אין מקווה מיט דיינע קינדער, דארפסטו וויסן, סתם נעמען קינדער אין מקווה פרייטאג א שעה פארן זמן ווען די מקווה קאכט ווי א קעסטל, ס'טוט זיך מיט מענטשן. כ'ווייס דיר נישט וואס צו זאגן. כ'וויל דיר נישט זאגן ניין ווייל מ'דארף מחנך זיין קינדער צו גיין אין מקווה און כ'וויל דיר נישט זאגן יא ווייל ווי ווי ווי ווי לייגסטו אראפ דיין וועש? ווי דיין זאקן אונטן אויפן פלאר שוין ס'שוין נאס אינגאנצן טוט זיך א בהלה מיט מענטשן ניין, כ'קען עס נישט זאגן פאר יעדן איינעם ווייל נישט יעדער איינער קען גיין ווי א שיינער איד פרי מקווה אבער איינער וואס קען גיין פרי מקווה גיי איך פרי מקווה מיט מיין קינד איך פרוביר צו גיין מיט מיינע קינדער איך קען עס נישט זאגן פאר אנדערע ווייל ס'דא אינגעלייט וואס ארבעטן ביטער שווער פרייטאג אויך איך גיי שוין אהיים חצות פון ישיבה גיי איך אהיים גלייך מיט מיינע קינדער בדרך כלל די מקווה איז ליידיג, אמאל אמאל דא נאך א מענטש וואס קומט פרי און ער איז ברוגז אז איך קום אויך, וואס קומסטו, איך קום דאך ספעשל פרי, דו קומסט אן מיט דיין גאנצע משפחה דא, וואס, איך קום דאך מיט א שטוב מיט קינדער, קיין עין הרע, גייט מען פרי אין מקווה, מען לערנט אויס די קינדער.

גייט אראפ פון אויבן אראפ, לערן אים אויס פאר דיין קינד. אין מקווה רעדט מען נישט. לערן אים אויס, מען דארף זיין איידל. אבער די ערשטע תיקון איז מקווה, די בעל תפילה האט זיך גענומען א טייכל, שוין, ביי א טייכל מיט ביימער, און פירות איז דארטן אויכעט געווען, זיי פלעגן עסן פון די פרוכט, און אויף קליידער האבן זיי גארנישט געקוקט, ווי אזוי מען גייט, גייט מען. ווי אזוי מען גייט גייט מען, מ'מאכט נישט קיין עסק, דער רבי זאגט אין שיחות הר"ן אז ס'דא א וועג ווי אזוי דער בעל דבר כאפט א מענטש, ער לייגט אים אריין די קאפ אין קליידער, הייבט זיך אן קויפן אזא זאקן, הייבט זיך אן קויפן אזא העמד, די גאנצע קאפ ליגט אים אין קליידער, וואס איז די חילוק ווי אזוי מען גייט, ווי אזוי מען גייט גייט מען, די עיקר איז די מח זאל זיין ביים אייבערשטן.

און סיגופים וואס האבן געפייניגט דעם גוף, און תשובה, און דאס גלייכן, און דער בעל תפילה פלעגט זיי געבן זיינע ספרים וואס ער האט געהאט פון תפילות, ער האט געמאכט ספרים פון תפילות, פון שירות און תשבחות און וידויים, איז זיי פלעגן שטענדיג עוסק זיין אין דעם, ביז ס'האט זיך שוין געפונען צווישן זיינע מענטשן, מענטשן וואס זיי קענען שוין אויכעט ברענגען מענטשן צום אייבערשטן, דאס זעט מען ביים רעבן, א מענטש איז געווען ווייט פון אלעס, ער ווערט מקורב צום רעבן, ער פאלגט די רעבע, צוביסעלעך באקומט ער דיבורים, ער קען שוין רעדן צו אנדערע, ער קען שוין ברענגען א צווייטן צום אייבערשטן, אלץ קומט פון די בעל תפילה, אלץ קומט פון הייליגן רעבן, און ער פלעגט געבן רשות פאר זיינע מענטשן, אז זיי מעגן אריינגיין אין ישוב, דערוועקן מענטשן, אויפוועקן מענטשן, אז זיי זאלן נאר דינען דעם אייבערשטן, נאר דינען דעם אייבערשטן. דף שכ ו, אזוי האט דער בעל תפילה זיך אלץ געפירט, ער פלעגט אלץ מקרב זיין מענטשן, ער פלעגט זיי ארויסנעמען פון דער וועלט, פון ישוב, ביז, אה, עס האט זיך אנגעפאנגען א געראטשקע, מען האט אנגעפאנגען, עפעס גייט פאר דא. ס'איז געווארן פארשפרייט ווייל פלוצלינג זענען פארלוירן געווארן מענטשן פון די מדינה, מ'האט נישט געוואוסט וואו זיי זענען געווען. ביי איינעם איז פארלוירן געווארן א זון, ביי איינעם א איידעם, מ'האט נישט געוואוסט וואו זיי זענען. ביז מ'איז געוואר געווארן אז ס'געפינט זיך א בעל תפילה וואס ער גייט און ער רעדט איין מענטשן צו דינען, ער רעדט אן מענטשן מ'זאל דינען דעם אייבערשטן. און כאפן האט מען אים נישט געקענט, ווייל דער בעל תפילה פלעגט זיך פירן מיט חכמה, און ער פלעגט זיך ביי יעדן פארשטעלן אנדערש, ביי איינעם האט ער זיך פארשטעלט ווי א ארעמאן, איינעם ווי א סוחר, און ביי א צווייטן האט ער זיך פארשטעלט אין גאר אנדערש. און ווען מען פלעגט, ער פלעגט אנהייבן שמועסן מיט א מענטש און ער האט פארשטאנען, און ער האט געזען אז ער קען נישט פועל'ן ביי דעם מענטש וואס ער וויל, פלעגט ער דעם מענטש אזוי פארדרייען, ביז עס איז נישט מעגליך געווען אז ער זאל אפילו טראכטן אז דער בעל תפילה וויל דאס. ער האט געמיינט סתם ער מיינט כבוד, ער מיינט געלט, ער האט אזוי געדרייט, מ'האט נישט געקענט כאפן אז ער וויל מקרב זיין מענטשן צום אייבערשטן, ס'איז נישט מעגליך געווען, כאטשיג צום אמת איז געווען נאר דאס זיין כוונה, ווייל ווען ער האט געשמועסט און גערעדט מיט מענטשן האט ער מער נישט געמיינט נאר דאס, ער וויל מקרב זיין מענטשן צום אייבערשטן. מוהרא ש האט געזאגט, ווען איך רעד מיט א מענטש, אפילו אסאך האט מוהרא ש געדארפט רעדן מיט א מענטש נייעס, און איך האב געטראפן אמאל א מענטש ביי מוהרא ש, זאגט ער לעבט שוין נישט, זאגט ער מיר, ראביי שיק איז א, ער איז נישט קיין, ער זאגט מיר ער איז נישט קיין וויליסבורגער, וואס וויל, ער האט עס ענק אנגעטשעפעט וויליסבורגער מענטשן מיט אים, ער האט ליב ספארטס, האט ער מיר געזאגט, ער פרעגט מיר אלץ ווער ס'איז געוואנען, די יענקיס. אדער די אנדערע טיעם, די מעטס. ראביי שיק איז נישט א פאנאטישער רופט ער מיר. און איך זעה אים מיט א משניות, ער זאגט משניות. און איך טראכט ראביי שיק, ראביי שיק איז דער בעל תפילה. און ער האט דיך נישט געקענט אריינברענגען, דו זאלסט האלטן דו ביסט א אמעריקן, אמעריקאנער, יעדע פלאץ, יעדע. פלאץ אין די וועלט האט זיין קולטשער, זיין אונגערישע אידן, דארפסטו וויסן וויאזוי צו רעדן מיט א אונגערישע מענטש, אז נישט קענסטו דאס נישט דערכאפן, פוילישע מענטשן, דאס איז א פוילישע וועג וויאזוי זיי טראכטן, א גאליציאנער, א גאליציאנע וועג, א רוסישער, א רומענער, אמעריקאנער, אים אינטערעסירט זען ווי די באלי איז געפלויגן, זאג מיר, דו ווייסט? צוויי טיעמס שלאגן זיך מיט א באל געים ווי די באלי פליעט און זיי האבן געוואנען, קלאטש! יעי! זיצן מיליאנען מענטשן ביינאכט, וואטשן טיווי, און וואס קוקט מען? ספארטס! ווי א באלי פליעט אהער, א באלי פליעט אהין. האסט נישט וואס צו טון?

זיין טיעם האט פארלוירן, הערסט? ער גייט נישט ארבעטן. מיליאנען מענטשן גייען נישט אריין מארגן אין די ארבעט. זייער טיעם האט פארלוירן. מיין טיעם? דיין טיעם? וואס האט עס מיט דיר? איז מרש האט געטראפן א אמעריקאנער איד און מרש וויל אים ברענגען צום אייבערשטן ער זאל נעמען א משניות און זאגן משניות און מרש הייבט אן שמועסן מיט אים, מרש פרעגט אים, ווער האט געוואונען היינט די ספארט? ווער האט עס? און ער, מרש כאפט גלייך אז ער איז א יענקי, ער איז א אמעריקאנער, איך האף די יענקיס האבן עס געמאכט. און ער זאגט שוין, ער זאגט מיר אז מרש איז נישט קיין וויליסבורגער, מרש איז א, מרש פארשטייט די וועלט. און איך זע ווי מ, און ער זאגט משניות. און נאכדעם וויל איך רעדן, איך בין איינגעשטאנען אויף א פלאץ מיט אים, און איך וויל רעדן מיט אים. און ער זאגט מיר איים סארי איך האלט אינמיטן רעדן צום אייבערשטן און א אמעריקאנע איד זיצט אויפן קאוטש און ער רעדט צום אייבערשטן און איך פרעג אים היי וואס טוט זיך איך בין איינגעשטאנען מיט אים קיצור נישט זאגן קיין פרטים זאגט ער מיר איים סארי אפאר מינוט איך האלט אינמיטן א קאנווערסעישן מיטן אייבערשטן די בעל תפילה איז דא די בעל תפילה איז אריינגעקומען אין אמעריקאנע שטוב גענומען א איד און די קאפ ליגט אים אין ספארטס די קאפ ליגט אים אין איך ווייס

אונז, אונז, ווייסט וואס אונז טוה מיר? אונז פארקויף מיר פאר די עף בי איי, פארקויף מיר אונז פרינטערס. wow ער גייט ארום מיט א קאפ העכער פון אלע בחורים, איך ארבעט מיט די עף בי איי. עס גייט אים נעמען אפאר יאר צו כאפן ארויסגיין פון זיין אייער שאלעכץ, ווער איז די אונז? און וואס א חילוק צו מען פארקויפט פרינטערס פאר די fbi אדער מען פארקויפט עס פאר א מוסד? וואס א חילוק? וויפיל געלט ליגט אין דיין ענוועלאופ א וואך? וויפיל געלט ליגט אין דיין ענוועלאופ? דו ווייסט אונז האבן געעפנט נאך א ברענטש, אונזער רעסטא איך איך אונזער רעסטאראנט האט געעפנט נאך א ברענטש, וואס טוסטו? האסט שוין אויסגעוואשן דעם טאפ?

וואס ביסטו זיך העפי אז דיין באבא האט זיך געעפנט נאך א סטאר? דיין באבא זאל זיין פרייליך, דיין באבא זאל מאכן א גרענד אפ, ניין אונז, די וואך קען איך נישט אהיים גיין ווייל די וואך עפן מיר אונז א גרענד אפענינג, סאו איך האב געזאגט פאר מיין ווייב אז די וואך קען איך נישט אהיים קומען ווייל, ווער? ס'איז דיין געשעפט? אדער דו ארבעטסט פאר איינעם? קוקט אהער בחורים, איך פאר אוועק, מענין לענין, אבער איך גיי יעצט זאגן זייער א וויכטיגע זאך פאר ענק, עטס גייטס אלע חתונה האבן?

ווען ס'קומט פינף מינוט צו זעקס, נישט ווען ס'ווערט זעקס און גייסט אהיים, ווען ס'קומט פינף מינוט צו זעקס הייבסט זיך שוין אן צאמנעמען, הייבסט שוין אן, ווייסט איך מיין ווי א מענטש נעמט שוין צאם די האר אביסל, די פאות, און מ'מוז שוין אויספוצן מיין גלעזער, ווייל זעקסע גיי איך שוין אהיים. און די מענעדזשער גייט זאגן, וואס הייסט מען מוז נאך דא בלייבן היינט ווייל ווייל ווייל. מען מוז נאך ווער ווייל? ווייל די די ביזנעס, די ביז די ביזנעס זאל בלייבן די ביזנעס. איך ארבעט דא פון צענע ביז זעקסע. זעקס אזייגער האב איך א אנדערע דזשאב, דארף אהיים גיין צו מיין ווייב און צו מיינע לעכטיגע קינדער. דאס איז א דזשאב, ס'איז מיין ביזנעס. ווען מ'גייט דיך אריינרופן און זאגן עס קען נישט ווייטער אזוי גיין, וועסטו זאגן איך ווייס מ'האט מיך אויפגענומען פון צענע ביז זעקסע, אויב מ'וויל מיך אויפנעמען פאר נאך שעות, דאן וויל מען יעצט זאגן וואס וויל מען פון מיר, וואס איז מיין ש. ניין, די ארבעט פון פון ניין ביז זעקס אבער דאס דארפסט דארפסט פארשטיין אז ס'דא טעג וואס מ'בלייבט דא איבער שלאפן ביינאכט און און און און מ'בויט יעצט א ביזנעס, מ'בויט, ווער איז די מ'? ווער איז די מ'? איך ארבעט פאר איך ארבעט פאר מיר, איך ארבעט נישט פאר די עף בי איי, און איך ארבעט נישט פאר וואש, איינער זאגט מיר נעכטן ער ער פארקויפט זאכן פאר די שפי ש, איך קען מיר נאכנישט דערמאנען ווער ס'האט מיר דאס געזאגט אבער נעכטן אדער אייער נעכטן פרעג איך איינעם וואס טוט ער פאר פרנסה, איך קען מיר נישט דערמאנען ווער ס'איז געווען, וואס האט ער מיר געזאגט? אה יא, מ'גייט צאלן שכר לימוד פאר איינעם פון די בחורים, האט ער עפעס א זיידע, מען גייט בעטן א זיידע, פרעג איך אים וואס אז די זיידע גייט צאלן שכר לימוד פארן בחור, יא ער ארבעט מיט מיט, פרעג איך וואס ארבעט ער, ער שיקט פאר די פאר די פאר די מיליטער שיקט ער קעיבלס, ווייערס, אהה איך הער, ווי קומט אריין די ווארט מיליטער? און אויב איז פאר א מוסד, ער שיקט פאר נעפענאק קעמפ, שיקט ער פרינטערס מיט טאונערס, מאטראצן, דאס איז נישט גענוג כשר? ווילסטו געבן אזא דוגמא? ער ארבעט פאר די עף בי איי, פאר וועם ארבעט ער? וואס מאכט ער? אבער ס'איז א וועג פון מענטשן רעדן, אונז האבן מיר, געפענט, זעמיר אלל אווער, הערסט? אונז זעמיר אלל אווער, אונז, געהאט אמאל א בחור, ס'האט מיר גענומען אזוי לאנג אים מסביר, ער האט געארבעט אין א גראסערי, הערסט?

ס'הייסט, אונז, ס'קומט אריין נייע אייטעמס, יו, דו האסט א גוטע מענעדזשער זאג איך אים, ער האט אים געמאכט אזוי העפי, מ'גייט שוין איינקויפן אובערלענדער'ס קוקיס, און מ'גייט שוין איינקויפן מאקאראני'ס, וואס? נאכאמאל, וואס? דו ארבעטסט, אונז גרייט מען זיך שוין פאר פסח, וואס די אונז? וואס איז די עקסייטמענט? כ'מיין, ברוך השם, ענדזשוי איט ענדזשוי איט, פיין, ס'איז א גוטע זאך הנאה צו האבן פון א ארבעט, אבער וואס? וואס דארף איך טון? וויפיל ליגט אין מיין ענוועלאופ? איך ארבעט אהיימצוברענגען וועידזשעס, קענען מפרנס זיין מיין שטוב, מיין ווייב, מיינע קינדער, איך בין א עבד פארן אייבערשטן, ווי איך בין אריינגעפארן דא אין אה, איך ווייס יא ווי איך בין אריינגעפארן דא, אז דער בעל תפילה האט זיך פארשטעלט מיט יעדן איינעם אנדערש, פארשטייסט? האבן מיר גערעדט דא וועגן די יענקיס און די מעטס, און די זעלבע זאך איז דא, אונז האמיר געוואנען, הערסט? אונז האמיר געוואנען די בילדינג. מ'האט זיך צוקריגט אין די חסידות, און ביידע קהילות ווילן די בנין, אונז, אונז האמיר געוואנען! ס'גייט אונז גוט! ווער די אונז? וואס איז די ענק? און וואס די ענק? און וואס די אונז? און וואס האסטו פון דעם? וואס הייסט? וועסט האבן ווי, אקעי, וועסט האבן ווי צו שיקן דיינע קינדער, איך פריי מיך זייער, ברוך השם, האסט א מוסד, דיין מוסד האט א בילדינג, וואס איז די עקסייטמענט פון, פון. האסט געהערט? זיי האבן געהאט מער מענטשן, זיי האבן געהאט ווייניגער מענטשן, מער מענטשן, ווייניגער מענטשן, וואס איז אזוי? אבער דער בעל תפילה ער האט געדארפט וויסן צו וויאזוי צו רעדן צו מענטשן, און דער אמעריקאנער אידל איז מלא שמחה אז זיין רבי האט געטראפן א רב שיק, ער איז א אפענע קאפ, ער פארשטייט צו ספארטס. און מוהרא"ש האט גערעדט מיט אונז, האט מוהרא"ש געוואלט אונז כאפן, האט מוהרא"ש געזאגט נעבעך, זיצן מיליאנען מענטשן און קוקן ווי א באלי פליעט, האט מוהרא"ש אונז געכאפט, אה, מוהרא"ש איז פון אונזעריגע. אבער די עיקר וואס האט מוהרא"ש געוואלט, וואס דער בעל תפילה האט געוואלט, אריינברענגען אין אידישע קינדער תכלית אז עס איז נישט דא קיין אנדערע תכלית נאר דינען דעם אייבערשטן. כ'האף עטס ארויסנעמען פון די שיעור צו גיין אין מקווה צופרי, צו גיין איידל אין מקווה, זיך מתבודד זיין, כ'האף עטס וועט ארויסנעמען פון די שיעור איינער וואס קען נישט הערן די ווארט מקווה, ער גייט בעטן דעם אייבערשטן איך וויל גיין אין מקווה, איינער וואס עקלט זיך נישט פון מקווה אבער סתם אזוי, יא ס'איז אזוי וויכטיג טאקע מקווה, מ'מוז גיין אין מקווה יעדן טאג, בעט דעם אייבערשטן זאל זוכה זיין צו גיין אין מקווה. און אויך די וועג וויאזוי מ'דארף רעדן צו מענטשן, מ'רעדט מיט מענטשן, מ'טענה'ט זיך נישט מיט מענטשן, איין זאך וויל איך אריינברענגען אין דיר.

וואס האסט עס נישט קענען געבן א אנדערע נאמען? וואס איז מיר א חילוק? ס'דא פיינע סחורה איינצוקויפן, פרישע ברויט, פרישע מילך, פרישע וועדזשטעבלס, פרישע פרוכט. ס'גוט, ס'גוט. יא, אבער פארוואס לייגסטו די רעדזשיסטער דא? פארוואס לייגסטו נישט די רעדזשיסטער דא? און פארוואס פאקסטו אויס די חפצים אזוי? דאס דארף מאכן אזוי? פיינע סחורה? גוטע סחורה, וואקסט דורך א בעקערי, און ס'בלאזט ארויס אזא פיינע פען מיט פרישע קיפערלעך, לאמיך אריין, איך וויל נאר קוקן וואס טוט זיך דא, ווייל עכט האב איך אנגעפאנגען א דייעט היינט, און איך גיי ווייטער מארגן ווייטערגיין, און היינט נעם איך א ברעיק פאר א שעה, און איך נעם ארויס פיינע קיפערלעך, און פארוואס, פארוואס מוז ער לייגן די פען זאל בלאזן אויפן גאס? אז דו זאלסט אריינקומען. ער וועט עס לייגן אין די בעקיארד ווער וועט קומען, די מויקאשעס, די פייגלעך? ס'גייט מיך נישט אן! דא פיינע סחורה? דאס בעט איך ענק, טענה נישט, פארענטפער נישט, לאז אפ, לאז אפ. אבער וואס איז פשט פון וואס, איך וויל פארשטיין, וואס איז פשט פון די גאנצע זאך פון, הייסט מ'פארט זיך אויף אומאן און מ'טוט זיך? קענסט קענסט נאכקוקן דא ס'דא שאלות ותשובות, קענסט אריינגיין, קענסט פרעגן א שאלה, קענסט באקומען א תשובה. ניין, איך, איך, נאכאמאל, איך וויל מיט דיר רעדן, וואס לויפסטו אוועק, וואס איז, איך לויף נישט אוועק, ווייס נישט, גוטע קשיות, גוטע קשיות, גוטע קשיות, טענה נישט, הערסט? גייסט נאך געלט פאר די ישיבה, דארפסט וויסן מענטשן קוקן אויף דיך, דו ביסט די ישיבה יעצט, דו ביסט די ישיבה יעצט, ער קומט דאך נישט ארויף דא קוקן וואו די ישיבה איז, ער הערט אלע לשון הרע, דא זיצן מענטשן הערסטו וואס, רחמנא לצלן. פלוצלינג קומט א בחור ער קלאפט אויפן טיר, אידל צדקה פאר מיין ישיבה, ווי לערנסטו? ברסלב. אזאנע בחורים ווי דיר לערנען דארט? טענה נישט, ער געט א האק צו די טיר, ער געט א שריי א שפיי, זאג איך אייבערשטער נעם עס אן פאר כפרת עוונות, ס'איז א גוטע, ס'איז א גוטע וועג זיך זיך אויסרעדן, איינער טשעפעט דיך, איינער האלט דיך פאר, איך מוז נישט האבן דעם לעצטן ווארט. מוז נישט האבן דעם לעצטן ווארט. אייבערשטער העלף מיר זאל קענען אריין אין די וועג און ווען מען רוקט די זייגער וועמיר דאווענען מעריב דא אין ישיבה נאכן שיעור ביזדערווייל דארף מען נאך געדענקען צו דאווענען מעריב.